ס'איז ערב שבועות, רבותי, כ'מוז מאכן אן עמורדזשענסי ניין וואן וואן. כ'געדענק כ'האב ענק געזאגט פאריגע וואך אז כ'האב געזאגט פאר דעם קאקא, איך קען ליינען די פנימער פון די דזשורי, איך זע אז די אלע חברה האלטן ער איז גילטי ווייל זיי זענען אלס קעטליקס, זיי ווייסן וואס האט זיך אפגעטון אין די קאטוילישע קירכע, און יעדער ווייסט דאך ליידער וואס איז דא געשען, קינדער זענען געווען פרי פאר אלל. און כ'האב געזען ווי דער טאטע, כ'האב מסביר געווען, דער טאטע האט אראפגעלייגט, אזוי ווי רבי חיים בריסקער בימיו האט אפגעלערנט א רמב"ם, מ'האט אים נישט געקענט כאפן ביי א ליגנט ביי גארנישט. האב איך געזאגט דעמאלטס דאנערשטאג ביינאכט, איך מיין אז דו זאלסט צוריק קומען מאנטאג און דו זאלסט פליעדן גילטי, עסטו כאטש האבן נאר צוויי דריי פיר יאר, ווען נישט גייסטו פאר ניינציג יאר. סא רבותי. עס קומט פאר אונז אלע א מזל טוב, ער האט געפליעד גילטי היינט, און נאכדעם יעצט וועט זיין די סענטענסינג, אבער ער האט געפליעד גילטי, ס'איז מסתם דא א דיעל אבער אונז ווייסט מען עס נאכנישט, אבער ער האט אויסגעזאגט דעם אמת, יא אבל אשמים אנחנו, אונז האמיר געזינדיגט מיט דעם יונגל, רבותי ס'איז משיח צייטן. אז מען קען מודה זיין מען האט געזינדיגט, אפילו עס קומט מחמת יראה, אבער ער האט זיך ווען געקענט פייטן דעם סיסטעם, אזוי וואלט ער אנגעגרייט פאר נחמיה נעגל וואסער און נחמיה פאר אים נעגל וואסער די נעקסטע פופציג יאר ער האט אויסגעזאגט. למעשה איז אזוי, דאס אז מען זאגט אויס און מען באקומט א קליינעם סענטענס דאס איז אין איין זייט גוט און איין זייט נישט גוט, ס'איז גוט ווייל ער קריגט נאר א קליינעם סענטענס, ס'איז נישט גוט ווייל ער וועט צוריק זיין אין די גאס. לאידך גיסא איז אבער דא א מורא'דיגע זאך אויף נחמיה'ן און נאך היינט דא מענטשן וואס האלטן ער האט נישט געזינדיגט נאר וואס א שיקס האט זיך אין אים אנגעטשעפעט. כ'האב אמאל געפרעגט א גוט ווארט דער וואס האט עס מיר געזאגט זאג איך אים פארוואס האט זיך די שיקס אין דיר נישט אנגעטשעפעט פארוואס האט עס זיך נאר אין נחמיה'ן אנגעטשעפעט סאו אבוויעסלי איז דא דא א פראבלעם באט עניוועי לאמיר זאגן די שיקס האט זיך אנגעטשעפעט אין אים איך האב נישט קיין פראבלעם איך גיי שוין אלאנג וויט איט אבער צו ער איז גילטי צו נישט איז נאך אלץ דא מענטשן וואס זיי האלטן ער איז אינעסענט. דא איז אבער דא אן אנדערע זאך, אויף דעם ווען איינער איז מודה, דאס איז זיכער אז ער איז הונדערט פראצענט גילטי. ברוך מרדכי לעבאוויטש שרייט דאך ער איז נישט גילטי. יעצט האט ער שוין געשריבן א בריוו יא אז ער איז געווען אמאל מאלעסטערט, משמעסטערט, מפעסטערט, ער הייבט שוין אן צו זאגן די ריכטיגע שפראך וואס יעדער פארשטייט שוין. דאס איז פארשטינקענע פיש געגעסן און פון שטאט ארויסגעווארפן. לוקיני, נטלני את ממוני. אז דו האסט דעס געוואלט טון האסטוך דאס געקענט טון א לאנגע צייט צוריק. איי, דו ווילסט נישט איבערלאזן אזא נאמען פאר דיינע קינדער האסטו געדארפט זאגן הער, האסטוך נישט געוואלט דורכגיין דעם סיסטעם. אבער אז דו ביסט עס שוין דורך און דו ביסט אין דר'ערד, וויאזטו שוין יעצט אנקומען? יעצט דער חברה'מאן דא האט מודה געווען קיינער וועט נישט האלטן ווייל ער האט נישט געוואלט דורכגיין דעם סיסטעם. למעשה האט ער מודה געווען. און אז ער האט מודה געווען ווייסט מען ער איז א חזיר. נאר וואס, ס'בעסער ווי צו זיצן אסאך יארן און יעדער זאל האבן א ספק. אבער אויף נחמיה'ן איז נאך אלץ דא מענטשן וואס זיי האלטן אז ס'איז נישט אמת. ס'האט מיך באפאלן יעצט אויכעט איינער, א קרוב פון נחמיה'ן. ער נעמט זיך שרייען ס'איז שקר. זאג איך אים אונז האלטן מיר אלע אז ס'איז שקר. דו ווייסט דען נישט? אונז זענען מיר מסכים מיט דיר. נאר די שאלה איז וואס די צוועלף גוים האבן געהאלטן. עניוועי, דא איז סיום די גאנצע געשפריך. רבותי! איף יו געט קאוט יו פליעד גילטי ענד יו דאנט פלעי אראונד וויט די סיסטעם, יעצט ס'האט אמאל דער סיגוטער איז געווארן א בורר ביי דין תורות און ער האט עס פארציילט פארן דברי יואל האט אים דער רבי געזאגט גוט נאר דו וועסט דאך האבן פון ביידע זייטן שונאים ווייל אין קיין שום פשרה בלייבט נישט קיינער א גוטער פריינט יעדער פילט מ'האט אים אביסל געדזשיפט און די זעלבע דא אויכעט יעצט האט מיך שוין יעדער פיינט די חזירים האבן פיינט ווייל איך רודף זיי כ'מאך אן אווערנעס. לאידך גיסא, די וויקטימס האבן מיך שוין אויך פיינט ווייל איך לערן יעדן אויס וויאזוי מען זאל נאר באקומען א מינימום, ממילא איז עס א מורא'דיגע פראבלעם. יא. דאווענען האב איך שוין נישט ווי צו גיין, מקוה האב איך זיך שוין נישט ווי צו גיין, יעדער און די פעדאפיילס האבן מיך פיינט געהאט, יעצט גייען מיך שוין פיינט האבן אפילו די וויקטימס. און שוין, איף דעטס די פרייס יו העוו טו פעי, אחד היה אברהם. כ'שטיי ברוך השם אויף איין זייט, אסאך מענטשן. קומען שוין אויף מיין זייט, באט דאס דורכצופירן איז געווען ממש ממש קריעת ים סוף. קריעת ים סוף און מלחמת עמלק אינאיינעם. יא איך וויל פרעגן יעדן צו זיי געדענקען, ס'איז געווען אמאל וואס אונז האמיר געלערנט אין חדר, די שווערסטע סדרה איז געווען דער ואני, און די צווייטע איז געווען דער משפטים, דארט איז מען אהיימגעקומען בעצאי קשה, מיט רויטע אויגן, צובוילט מיט אלעם וואס שטייט אין די סדרה אין משפטים, ס'שטייט דארט א אינטערעסאנטע זאך, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, זאגט רש"י, און ס'א לשון הגמרא, מען מיינט נישט אז ווען ער האט אים אפגעהאקט די האנט שניידט מען אים אויך אפ די האנט, ניין, יד תחת יד מיינט דו וועסט אים געבן וויפיל א מענטש איז ווערד אן א האנט, טייטש אזוי, טאמער מיט א האנט קען ער זיין א באס דרייווער, דאן פארדינט ער טויזנט דאלער א וואך, טאמער האט ער נישט קיין האנט קען ער נאר זיין א שומר קישואים, ער קען נאר שטיין אין א פראנט טיר צו וואטשן מ'זאל נישט גנב'ענען, דאס צאלט מען נאר הונדערט דאלער, ביסטו מחיוב צו קאמפענסעיטן די איבריגע ניין הונדערט דאלער. און דאס איז אנגענומען געווארן אפילו אין די גוי'אישע וועלט, שטעל דיר פאר אונז, ביי אונז די גרעסטע שונא וואס אונז האמיר געקענט און וואס עקזיסטירן נאך היינט זענען די דייטשן, די דזשערמענס, זיי האבן אויסגעמארדעט אונזערע עלטערן אונזערע זיידעס און אונזערע. באבעס אונזערע געשוויסטער אל. עפטער אל סעד ענד דאן צאלן זיי יעצט אונז ווידער גוט מאכן. איז לאמיר פארשטיין די גאנצע קאנצעפט. די גמרא ברענגט אז זענען געקומען די בני אלכסנדר זענען געקומען מאכן א דין תורה מיט די אידן פאר אלכסנדר מוקדון. זיי האבן געזאגט אז אזוי ווי ס'שטייט אין חומש אז די אידן האבן געבארגט וישאלו איש מאת רעהו, זיי האבן אנגעבארגט פון מצרים געלט. נו, העי, אונז וויל מען מ'זאל דאס צוריק באצאלן. האט מען זיי געענפערט, יא, אלעס איז פיין און וואויל, ס'איז געווען איין פסיסא בן, א איד דארט האט געזאגט, איך וועל זיך גיין מיט זיי אויסטענה'ן, האט ער געזאגט אזוי, וואס איז מיט די אלע יארן וואס אונז האמיר געארבעט פאר ענק און עטץ האט אונז נישט באצאלט? סאו בעיסיקלי, עס איז נישט געווען א זאך וואס אונז האמיר סתם גענומען די געלט, אונז האמיר גענומען די געלט פאר די ארבעט. ברענגט די גמרא, דריי מאל איז געווען דער זעלבע אינצידענט, אין דריי אנדערע צייטן, און למעשה איז האבן די אידן אייביג געווינען, און. זענען אנטלאפט מיט קריעם און פארטיג. אזוי ברענגט דארטן די גמרא די מעשה. יעצט, למעשה איז דא אזא מין זאך וואס דאס הייסט קאמפענסעישאן, אפילו די דייטשן טוען ריעלייזן אז זיי מוזן אונז געבן קאמפענסעישאן. זיי האבן, צו טויזנט יאר נאכדעם ווי אידן האבן געארבעט אין מצרים האבן זיי ריעלייזט, יא, ס'האט זיך אונז געקומען די הלוואות וואס אונז האמיר גענומען און אונז האמיר נישט באצאלט ווייל מ'האבן געארבעט אווערטיים מענער פרויען און קינדער אלע יארן. יעצט איך וויל פארשטיין. וואס איז מיט אונז? ס'איז געווען דא א ראש ישיבה וואס ער האט געהאט א שיינע מכובד'יגע פאסטן אין לעיקוואוד, מ'האט אים ארויסגעווארפן ווי א הונט אין די גאס, און ער האט זיך געוואנדערט באלד צוויי יאהר נע ונד, און ער איז אנגעקומען דארטן אין דעטרויט, און דארט האט מען אים אריינגענומען צו זיין א שטיקל מגיד שיעור, און פארטיג. יעצט איז געגאנגען קוקו און ער האט געפליעד גילטי. פיין, און וואס איז יעצט? יעצט איז וואס? איז אלעס געשטארבן? מען דארף דאך יענעם ווייטער אנהייבן צו באצאלן קאמפענסעישן, מען איז דאך אים שולדיג עפעס, מען האט דאך אים בא'עוול'ט, מען האט דעם מענטש צורודערט אים מיט זיין משפחה, שידוכים אים וועט גיין יעצט זייער שווער, פארקערט יעצט גייט זיין נאך שווערער שידוכים, און ס'איז זייער פשוט פארוואס. ווייל דער סוף גייט זיין אז ער האט שוין יעצט איינגעזעצט א מענטש אויך וועט מען אים נאכשרייען און נאכשפייען ער קען שוין אויף לעיקוואוד נישט צוריק פארן און דער עולם האלט טאקע אז דער אייבערשטער גייט צוקוקן די רציחה וואס מען טוט מיט יעדן ממילא מיך אקעי פיין איך בין דאך א מניוול וואס ווילט עטס פון א מניוול מעג מען דאך אבער דו רעדסט דא פון תלמידי חכמים אידן וואס זענען בקי בשס איבער פסקים עטס האלטס אז דער אייבערשטער גייט טאקע פארשווייגן די אלע רציחות? דעי'ר דזשאסט גאנא געט עוועי וויט איט? ס'איז אנבעליוועבל, טאמער האלט עטס אזוי וויל איך ענק זאגן, דעמאלטס גלייבט עטס נישט אין דעם אני מאמין וואס עטס זאגטס אז דער אייבישטער באצאלט שכר ווער ס'טוט גוטס און ער שטראפט ווער ס'טוט שלעכטס, ס'איז געווארן א הפקר, סאו דער עולם מיינט יעצט איך בין אזוי צופרידן, יא ער האט ברוך השם מודה געווען, אה כ'האב געווינען, כ'האב גארנישט געווינען, ס'איז פונקט ווי איך זאל ענק זאגן רבותי, אז מען עסט א שטיקל טשיז קעיק, עס איז דא מער טשיז וויפיל קעיק, מאכט מען א שהכל דערויף, און אז עס איז דא מער קעיק מאכט מען א בורא מיני מזונות. דאס איז זאכן וואס יעדעס אינגל ווייסט. יעדעס אינגל ווייסט אז מען האט יענעם באליידיגט און בא'עוול'ט און מען האט יענעם אפגעטון כל דבר אסור, איז מען מחיוב יענעם. קאמפענסעיטן מיט געלט איז דער ערשטער פסוק אין דארטן, און ווען דער משה רבינו איז אראפגעקומען די ערשטע זאך וואס ער האט גערעדט פון דיני ממונות איז געווען קאמפענסעישן, עין תחת עין יד תחת יד רגל תחת רגל, און דאס איז וואס עטץ ווילטס נישט פארשטיין, דער אייבערשטער וועט אויף ענק מוראדיג ברוגז זיין. און ער צאלט צוריק צוביסלעך. כ'האב געהאט יעצט א פאל, איינער האט אויסגעהערט פאר צוויי וואכן צוריק דעם האטליין, איך האב דארט צוזאמגערעדט אויף דעם זלמן לייב פיליפ'ס משפחה, אז דאס איז משפחת הסרחי, סעקשועל מעניעקס, זיין זון, זלמן לייב'ס זון, פיליפ, און זיין ברודער, מיט זיין טאטן, מיט זיין זיידן. קאלט מיך איינער אפ אז ער האט זיך באקלאגט, זלמן לייב האט זיך באקלאגט פאר מ'האט אים אנגעטראגן א שידוך, און אזוי ווי מ'האט אים אנגעטראגן א שידוך האט יענער געזאגט ער וויל נישט ווייל נחום ראזענבערג זאגט אויפן האטליין דאס און דאס, מ'האט אים קודם פרובירט צו לייקענען ס'איז נישט אמת, זאגט ער כ'האב מיך אבער נאכגעפרעגט ס'איז יא אמת, כ'האב נאר נישט געוויסט אבער יעצט זעה איך אז ס'איז איך ווייס אז ס'איז אמת, האט מען געבעטן יענעם אז ער זאל מיך אפקאלן איך זאל עס מער נישט טוהן. האט יענער געזאגט איין מינוט איך פארשטיי נישט און פארוואס האסטו זלמן לייב געמעגט אונטערשרייבן אויף יענעם, יענער האט דאך אויך א שטוב מיט קינדער יענער דארף אויך טון שידוכים, דו האסט געמעגט נעמען א מענטש און באגראבן ווייל מ'האט געלייגט אביסל א לחץ אויף דיר? האט ער געזאגט איך האב דאך נישט געמאכט א חרם אויף זיינע קינדער איך האב דאך אויף אים געמאכט א חרם זיינע קינדער קען מען דאך נעמען, זאגט ער עי וועיד א מינוט וועיד א מינוט דו שרייבסט דארט מען טאר נישט שטיין אין זיינע ד' אמות וועלכע מענטש קען זיך משדך זיין מיט א צווייטן אז ער טאר נישט שטיין אין די ד' אמות? וויאזוי העט עס ארבעטן? און אפילו ווען ער זאל זאגן אז ער וויל נישט קומען צו די חתונה און ער וויל נישט שטיין אין די ד' אמות, איז דאך אויך דו מוזט פארשטיין אז מען טוט אזוי אראפרייסן א מענטש איז אן די לאנג ראן העט זיך קיינער דאך נישט זוכן זיך מיט אים משדך צו זיין. האט זלמן לייב געזאגט דו מוזט אבער פארשטיין איך בין א רב איך לעב די איך דארף ווייזן פארן עולם פון א האט יענער געזאגט איך גיי אים אפילו נישט אפקאלן אויב דו ביסט א רב דעמאלטס גיי איך אים שוין נישט אפקאלן ווען דו ענטפערסט עפעס א נארמאלן תירוץ עפעס איך בין א רב? און קודם ווער האט דיך געמאכט רב? מען האט געברויכט דעמאלטס האבן איינעם א פאליטיקל דיין אין בית מדרש אז ער זאל קענען ציען די פארטיי צווישן דעם רעבעצין מיטן מיטן בירך משה האט מען דיך אריין געשטעלט ווער זאגט דו ביסט רב? און אפילו ווען נישט וואס הייסט דו לעבסט פאר כבוד א רב האט נישט קיין תורה דו מעגסט יענעם באליידיגן האט מיר יענער פארציילט איך קום צו דיר אבער איך וויל דיר עס נישט פארציילן ווייל אפיציעל בין איך נישט קיין שליח איך האלט אז ער איז אן א בעל עבירה א שייגעץ וואס ער האט געטון און אז טאמער האסטו אים צוריק דערלאנגט דער איז נאו פראבלעם, נישט וואס דו האסט אים געוואלט צוריק דערלאנגען, נאר דו האסט דיך געשלאגן פאר א זאך וואס זיין משפחה איז ביטערליך פארכאפט אין. סאו איך וויל פרעגן די יעצט מעגט עטס אלעס טון, סאו מילא נחום ראזענבערג איז א מנוול, אבער לאמיר פארשטיין, און וואס איז מיט דעם דעם גרויסן ראש ישיבה? כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל מ'זאגט נישט קיין וויקטעמס, דער מענטש האט גארנישט געטון שלעכט, ער האט געהאט א א א בית מדרש פון באלד צוויי הונדערט מענטשן, א תלמיד חכם מופלג, פארגעלערנט שיעורים, אים מעג מען אזוי ארויסווארפן? און יעצט איז ער נאך מער ארויסגעווארפן, מ'האט דאך שוין איינגעזעצט איינעם, נא נא נא נא נא, איך זאג ענק, דער אייבערשטער העט ענק אזוי ביטער באצאלן, עטס העטס אפילו נישט גלייבן ווי ביטער ער העט ענק באצאלן. נאר וואס איז יעצט די ביג דיעל? די ביג דיעל איז אז ער האט געזען מען ברענגט נאך עדות און נאך עדות און נאך עדות און ער האט געוויסט ער העט נישט גוט פארן און איך האב אים געווארנט דו פארסט נישט גוט נו האט ער געמאכט א פלי און ער האט געזאגט ער איז גילטי פיין זייער גוט און דאס איז דאך נארמאל געווען דאס האט ער געדארפט טון גראד ווען מען האט אים אויפגעפיקט דאס ערשטע מאל און נאכדעם וואלט ער געדארפט מאכן א דיעל אבער אין די זעלבע צייט וואלט ער געדארפט זאגן רבותי אין לעיקוואוד נעמטס ענק נישט אן פאר מיר איך בין א חזר איך בין א טמא'נער יונג און איך וויל זייער שטארק תשובה טוהן און וואס ס'קומט מיר אויך מקבל זיין אויף מיר, אבער דעם ראש ישיבה טוהט עטס נישט רירן. מ'האט גענומען דא א ברוך מרדכי'ן, א חזר א מעגא חזר פון די ערשטע קלאס, מ'האט אים איינגעזעצט, האט מען ארום געדרייט אלעס און אלעס און געדרייט, מ'האט אים איינגעזעצט, מ'האט איינגעזעצט א מענטש על לא דבר, מיט לגיונות. נאר וואט קיינד אוו נאנסענס איז דאס? דאס האט דער אייבישטער געמיינט ווען ער האט אונז געגעבן די תורה? ס'שטייט קלאר, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, האסט יענעם בא'עוול'ט האסט זיין קינד אין דר'ערד געלייגט, קודם באצאל אים אויף צו היילן, און נאכדעם גייט יעדער זיצן אין דזשעיל און נעם דיר אפ דיין עונש, און נאכדעם דארפסטו יענעם נאך באצאלן קאמפענסעישן וואס דו האסט אים דערביטערט זיינע יארן אזויפיל יאר, אז דעם וויקטים וואס עטץ האטס איינגעזעצט האט חתונה געמאכט און דער מחותן. און מיר אויכעט א נאנטער מענטש, קאלט ער מיך אן אז דו'סט קומען צו די חתונה וועט מען דיך הרג'נען, דאס שטייט אין פרשת משפטים, אונזער הייליגע רבי האט אונז געלערנט אז מען זאל אבאכט געבן אויף יעדנס כבוד, וואס פאר א דזשענטלמאן אונזער רבי איז געווען, מיט זיין גרויסן קנאות איז ער דאך געווען א משונה'דיגער דזשענטלמאן, און דאס האט מען אונז אויסגעלערנט. דאס איז עס, און די קנאישע זאכן מוז מען וויסן ווי איין און ווי אויס, דער הייליגער רבי האט געוואוסט, און אונז זענען מיר צו צולאזט דערפאר, נעמט מען אזא מענטש וואס ער האט אפגעזינדיגט גאנץ בארא פארק און יעדער בעקט אים, מיליאנען שיסט מען אריין, און יעצט איז נאך אפילו דא א הוה אמינא אז מען זאל אים ארויסלאזן ווייל טשארלס היינס וויל זלמן לייב'ס וואוט, האמער א חזר אין די גאס, און די בלאגס שרייבן ארום אז איך בין א צודרייטער וואס איך זאג, איך ווייס וואס איך זאג, זיי ווילן עס נאר פארשווייגן, נאכדעם ווען ער וועט ארויסגיין וועט מען זאגן אה. דאס איז עס. סאו לאמיר זאגן אז ער וועט ארויסגיין, איז ער שוין נישט שולדיג פאר קיינעם אן אפאלעדזשי? ער האט שוין אריינגעשריבן א בריוו, א יתום האט אים געטאטשט, אבער דען אן אט דעס נאכנישט גענוג אן אפאלעדזשי. עניוועי, דאס איז וואס אונז באדערט. אונז באדערט מורא'דיג אז דער בין אדם לחבירו איז געגאנגען אין דר'ערד, מ'קען יענעמ'ס פראפערטי מזיק זיין, מ'קען טון וואס מ'וויל מיט יענעמ'ס פראפערטי, און. שוין, דו קענסט גארנישט טון. ס'איז געווען צוויי מעשות יעצט וואס צוויי אידן האבן מיר פארציילט, איינער האט געזאגט איך בין א מורא'דיגע חסיד פון דיר איך הער דיך אויס, איך האב זיך געדארפט משדך זיין מיט א איד און איך פארצייל אייביג אז דו גייסט קויפן א הויז פרעגט מען וויפיל ווייעלעישאנס האט עס וויפיל אלעס, פרעגט מען יענעם זאג מיר אפן וואס איז די פראבלעם מיט דיינע קינדער, דו האסט א פראבלעם? צו אלעס איז אין ארדענונג? זאגט ער, יענער מחותן האט אים געזאגט, כ'האב נישט קיין פראבלעם, כ'האב נאר נישט קיין געלט. זאגט ער, דער שדכן האט געזאגט אז דו האלטסט ביים באצאלן אלעס, און טאמער האט ער דאס דער שדכן געזאגט, זאג איך דיר, איך טו עס קאטאגאריש מכחיש זיין, כ'האב עס אין מיין לעבן נישט געזאגט, כ'האב נישט אפילו מיין חלק צו באצאלן, איך אליינס קען מען מאכן א שאוער פאר מיין משפחה, ס'זאל אריין קומען אפאר זאכן. זאגט ער, איך האב הנאה געהאט פון, כ'האב געוויסט איך גיי איין מיט דער מענטש, ווייס איך אז ער האט נישט, נישט מען האט מיר נאך געזאגט אז מען באצאלט אלעס. ס אויף דעם חשבון האב איך אראפגעלייגט דעם פיס אויף אנדערע זאכן, איך וויל נישט אריינגיין אין יענעמס פרייוועט זאכן, און אלעס איז פיין. א צווייטער קאלט מיך אפ, איך האב קיינמאל נישט געהערט פון דיר, איך האלט דו ביסט א מנוול, איך הער דיך נישט אויס, און דער שדכן האט צוגעזאגט אז מען באצאלט אלעס מיט א הויז, און ווען ס'איז געקומען גראד נאך די תנאים האט יענער געזאגט אלעס איז העלפט העלפט. ער האט דאך מיר צוגעזאגט דו גייסט צו משפחה ער זאל דאס דיר געבן, דעטס איט, זאגט ער, מען דארף זיין ריעליסטיש אין די היינטיגע וועלט, און נאך א זאך, אלעס דארף גיין מיט א קאנטרעקט, און איך זאג יעדן איינעם, נעם זיך אויס מיט א מחותן, ווען דו גייסט מאכן א דיעל פאר פופציג טויזנט דאלער גייסטו נישט צו א לויער, איך זאג גיי צו א לויער ס'זאל זיין סערטיפייד מיט ליגן מיט אלעם, איי זאגט מיר יענער, און דעמאלטס ווען די מחותנים נישט וועלן, אז זיי נישט וועלן איז א סימן זיי האלטן ביים ליגנט זאגן, זיי האלטן ביים גנב'ענען, איך קען ארויף. א גרויסער מיליאנער, און ווען ער גייט צו טון א שידוך גייט ער צו א לויער און מ'שרייבט אונטער אלעס פונקטליך, און דער מחותן פרעגט טא וואס זי טראסט מיר נישט זאגט ער ניין ניין אה איך טראסט אייך איך טראסט אייך צען מיליאן דאלער איך טראסט אייך אויך מיט'ן קינד איך טראסט מיר נישט איך האלט אז ס'וועט נישט זיין פארשריבן וועל איך ליגן זאגן וועל איך טראסט אייך וויפיל איר ווילט איך טראסט מיר נישט.

פאר רבותי אז דו טוסט יענעם מזיק זיין זיין פראפערטי ביסטו מחיוב צו באצאלן, דו האסט גענומען א קינד וואס דאס קינד איז עז איניסענט עז עניטינג און דו האסט אים מזיק געווען, סאו יו העוו טו סטארט פעיאינג אים. עניוועי, האטס מיר אלע א פרייליכן שבועות און זייטס אלע געזונט און קיפ יור הענדס טו יורסעלף. נעכטן בין איך געווען אויף עפעס א שמחה קומט צו מיר צו איינער און זאגט מיר דו ווייסט נישט וואס פאר אן אווערנעס דו האסט געמאכט, זאג איך אים יא וואס? לאמיך הערן. זאגט ער זעסט דא איך האב א מעסער ווען איך הער אז איינער האט געטאטשט מיין קינד שטעך איך אים אריין אין בויך און איך וועל גיין אין דזשעיל נישט ער וועט גיין אין דזשעיל. עלטערן זענען געווארן זייער צוקאכט, מ'נעמט אן אינעסענט קינד און מען טוט מיט אים וואס מען וויל, יעצט איך זאג בפירוש נישט וואס איך האלט אז מען זאל ווערן א ווידזשעלענטי און מען זאל עס טון, באט עווענטשעלי די וועי טינגס אר גאוינג גייט עס קומען צו דעם. קען קומען אזא מעגא חזיר ווי ברוך מרדכי, און נאכדעם קומט אן זיין זון פון ארץ ישראל, און ס'קומט אן לעיזער קעסטנבוים און נאך אפאר שקצים, און מ'בעקט אים די געלט, און חיים יעקב דער רועה זונות וואס מ'האט אים געכאפט אין א בתי זונות, און יענקעלע גליק קומט און זאגט די רבי האט די רבי זכרוינע לברכה געזאגט זאל די רבי זכרוינע לברכה, רבי זכרוינע לברכה האט געזאגט מ'טאר נישט טאטשן קינדער, איך וועל אייך ווייזן וואס די רבי האט געזאגט שמועסן פאר מלמדים. אבער דאס ווילט עטס נישט הערן, עטס ווילטס נאר הערן וואס דער רבי האט געזאגט אויפן גערער רעבן, און וואס ער האט געזאגט אויפן בעלזער רב, און וואס ער האט געזאגט אויפן וויזשניצער רעבן, אבער וואס ער האט ענק געזאגט שובבים דאס ווילט עטס נישט הערן, דעמאלטס זענט עטס געווען ביזי אדער אין לאמענס אדער אין די בתי זונות, אונז ווייס מיר ווי עטס האטס ענק געדרייט, און ווען דער רבי האט אונז געזאגט די גרויסע טייערע שובבים תורות מיט די אלע, וואו זענט עטס געווען? זענטס געווען אין מאוויס זענט עטס געווען, היינט דארף מען שוין נישט גיין, ס'איז דא אויף די גרויסע גאס מרקלי דא דארטן ווי ס'פארדינגט מאוויס, זאגט מיר איינער, יונגעלייט, ווייסע זאקן קומען יעדן מוצאי שבת מען נעמט פיר פינעף מאוויס. ווערי גוד. און נאכדעם האט מען א פראבלעם צו דער בעלזער רב איז געווען אן ערליכער איד צו דער גערער רבי איז געווען אן ערליכער איד און צו רבי חיים מאיר'ל איז געווען אן ערליכער איד. וואס דער רבי האט פון אונז פארלאנגט דאס אינטרעסירט דיך נישט. רבי האט פון אונז פארלאנגט קדושה מיט טהרה. הערטס אויס אלע שובבים תורות וועט עטס זען. עניוועי האטס אלע א פרייליכן יום טוב. זייט. דער'ס סאם העווי אלארמינג נוז דעטס גאוינג אן, מיסטער טשארלס היינס נידס די סאטמאר וואוט.

מיסטער טשארלס היינס איז זייער אראפגעקלאפט ווייל ער זעהט אז ער שטייט זייער נישט גוט, גרויסע ארגענעזעישאנס וואס פלעגן אים רופן האבן אים נישט גערופן, און אז ער טראגט זיך אן זאגן זיי קענסט קומען, קענסט זיצן, קענסט נעמען א טיש אבער דו קענסט נישט רעדן, רעדן לאזט מען דיך שוין נישט ווייל מען ווייסט שוין נישט ווי מען האלט מיט דיר. איז געגאנגען יעצט ברוך מרדכי'ס חברה זיי האבן געמאכט א דיעל מיט אים אז זאליק עט אים אויפנעמען און זיי וועלן אים אינדארסן, סאטמאר עט אים אינדארסן און במילא מוז מען ארויסלאזן דעם ברוך מרדכי'ן און אזוי ווי ס'איז אינעם די עי'ס אפיס קען ער טוהן וואס ער וויל, ס'איז נישט ליגעל, ס'איז אפשר יא ליגעל אבער ס'איז נישט, ס'איז נישט גלאט כשר, סאו די איינציגע וועג וואס אונז גיימער דאס אפשטעלן איז אז קודם זעמער מודיע פארן ציבור, מ'וועט אפשר דארפן גיין פראטעסטן די וואך און עס. און די צייטונגען ווייסן שוין אלעס, זיי קאלן אים שוין אן, זיי קאלן שוין אן דעם ספאוקסמען פון זיין אפיס, מען טאר דאס נישט צולאזן. איך פארשטיי נישט. דער רבי האט אונז געלערנט געוויסע זאכן, איינע פון די זאכן האט ער אונז געלערנט אז איך זאל האבן א פראבלעם אז אין ארץ ישראל גייט מען צו די בחירות, אדער אין ארץ ישראל נעמט מען געלט פון די ציונים, ס'איז עבודה זרה. דער רבי האט אונז אויך אויסגעלערנט אז גילוי עריות איז אסור, איך פארשטיי נישט, דאס איז נישט אזא גילוי עריות ווי יענץ עבודה זרה וואס אויף דעם איז מען נישט מחיוב צו טון גארנישט פארקערט מען גייט נאך. משה פרידמאן איז א קאזין מיט ברוך מרדכי וויל ער אז דער חזיר זאל קומען קענען מטמא זיין נאך הונדערט טויזענט קינדער האט מען אים ארויס פארוואס מ'עט אריינוועלן דעם די עי. אויף דעם חשבון וועט מען אים באלוינען אז ברוך מרדכי עט ארויסגיין. כ'מיין די גאנץ קהל און די גאנצע שטאט ברוקלין דארף זיין אונטערגעווארפן אז ס'איז דא א מעגא חזיר וואס האט נישט געקענט האלטן די הענט ביי זיך, ס'איז דאך אנבעליוועבל, און יעדער פארשטייט עס, און קיינער זאגט גארנישט. העי ליסן, אונז וועלמיר פייטן ביז ווען מיר קענען, אבער עט די ענד אוו די דעי טאמער דער חזיר וועט זיין אין די גאס און אייערע קינדער וועלן ווערן גערעיפט, דעמאלטס איז זייער גוט. גוד פאר יו, ווייל ווען דו האסט געהאט די וואוט און דו האסט געהאט דיין מויל, דו האסט געקענט שרייען, דו האסט געקענט עפענען דאס מויל, האסטו גארנישט געטון, און דאס איז זייער זייער נישט גוטע נייעס, ס'איז זייער זייער אויף א האקעליגע פאזישן, ס'איז מורא'דיג אנגעשטרענגט דער מצב, ווייל זיי האבן געמיינט זיי ווילן יעצט מאכן א דיעל, וואס איז אבער יא דא, אז דער וויקטים וועם זיי האבן איינגעזעצט מיט לגיונות, ער מוז אויך מסכים זיין צום דיעל, די דריטע וויקטים, און ער האלט נישט ביים מסכים זיין, זיי זאגן זיי גייען דראפן זיין קעיס, זאגט ער דראפ נישט, איך וועל עניוועי גיין אויף טרייעל ווייל איך וויל ווייזן וואסערא קרוק טשארלס היינס איז, אבער רבותי איך וויל ענק זאגן, א צייט ווען מען וועט לערנען ווי הייליג אונזער רבי איז געווען, און מען וועט אבער אויכעט מוזן לערנען וואסערא סטרא אחרא און א קליפה און א טומאה האט זיך ארויפגעזעצט אויפן רעבינס שטול, איין טאג, נישט א טאג נאר א יאר נאך זיין פטירה, געבענטשט זאל זיין די רעבעצין זי האט געזאגט כאטש א יאר זאל מען ווארטן, דאס יאר איז געווען אז ביז דעם רעבינס נשמה האט געהאט אן עליה ס'זאל ארויף גיין און ס'זאל מער נישט צוריק קומען אזוי שטייט נאך א יאר גייט ער ארויף זאל ער כאטש נישט זען וואסערע א נבילה ס'האט זיך ארויף געזעצט אויף זיין בענקל און היינט דרייסיג יאר שפעטער זאל ער נישט זען וואסערע מנוולים ס'זיצן אויף זיין בענקל. און מאכן א דיעל מיט א די עי ארויסלאזן א חזיר אין די גאס ער זאל ווייטער מטמא זיין נאר איך זאל קענען ארויסלאזן איין חזיר אין די גאס אויף דעם בין איך מוותר אויף אלע הונדערטער טויזענטער קינדערלעך וואס מען האט מחנך געווען און וואס מען איז מחנך און וואס מען וועט מחנך זיין יעדער זאל גיין זאגן גוט שבת פאר זאלי קאהן און שפייען אויף די פלאר נישט אים אין פנים אויף די פלאר דו חזיר גיי ארויס פון דא טראג טס אים ארויס! און נעמטס דעם שייגעץ משה פרידמאן און טראגטס אים מיט, אונז האף מיר, עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו קל, דער מעגא חזיר זאל פייגערן אין תפיסה און מען זאל אים צוריק טראגן און ער זאל דארטן פייגערן. אזא שווארצער שבת קומט יעצט אויף כלל ישראל, דער אייבישטער זאל עס ווייס מאכן, זאל דעם חזיר אריין פירן דארטן ווי ער באלאנגט, זייטס אלע געזונט האטס א גוטן שבת.